כ'מוז צולייגן אפאר וויכטיגע פונקטן וואס איז יעצט אריין געקומען ווייל ס'איז זייער וויכטיג צו רעדן דערפון, ס'האט צו טון מיט פעדעפיליע, מ'האט גענומען א מיידל און מ'האט זי אבדאקטעד פון אשדוד, א קאר סערוויס, א טעקסי, האט ער געזאגט קום כ'גיי דיר געבן א קוקי, קום, און מ'האט זי געטראפן אין א וואלד אין בית שמש, זי האט אנגעהויבן צו וויינען און צו שרייען, יעצט די מיידל איז זיבן יאר אלט. אבער אזוי ווי אונז זעמער דאך שוין היינט מלומד בניסים אז אלטע חזירים קענען טאטשען זיבן יעריגע קינדער אויכעט, סאו וויל איך ענק זאגען, ער האט איר נישט סתם גענומען פאר א פריע רייד, ניין ניין ניין, ער האט מיט איר געטוהן כל דבר אסור ענד שי איז א וויקטעם פאר די רעסט אוו הער לייף ליידער, און דאס האב איך געטרייט מסביר זיין פארן עולם טיעטש יור טשילדרען העט ווען די מאמע געטיעטשט די קינדער, און זי וואלט איר ווען געזאגט אז מ'זאל נישט גיין רעדן צו א סטרעינדזשער, נישט אריינגיין צו א קאר און נישט נעמען קיין קוקיס. דעמאלטס וואלט זי געשריגן, כ'האב ארויפגעלייגט א שיינעם סאנג אויף קעסטל דרײַ, איך זאג נאכאמאל פארן עולם, איטס יור טשילדרען, יו וואנע מעס דעם אפ? דעטס פיין. משה רבינו האט אויך געזאגט. א שיינע זאך, ער זאגט אזוי, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, און ער זאגט, ובחרת בחיים, ער געט דיר אן עצה, און דאס איז וואס איך האב ווען געוואלט טון די גאנצע צייט און איך טו עס ווייטער, און ס'איז דא א גרויסע טייל מענטשן וואס זיי הערן אויס מיינע עצות, דאונט אנדערעסטימעיט אז ס'איז נישט דא קיינער וואס ס'הערט מיך אויס, און דאונט אנדערעסטימעיט אז ס'איז נישט דא קיינער וואס ס'פאלגט מיינע עצות, סאו דיס איז דאס איז וואס עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין, יו העוו טו סטארט לערנינג אז. די אלע זאכן וואס איך זאג ענק איז מוראדיג וויכטיג, ענד איף יו וואנא פלעי געימס, פלעי געימס. ס'איז א מוראדיגע פראבלעם וואס ס'איז דא יעצט געשעהן מיט אזא מיידעלע, דאס מיידעלע איז פינישט פאר לייף, טראסט מי. אלל די טערעפי אין די ווארלד וועט זי נישט צוריק נארמאל מאכן. שרייבט איינער אז מ'זאל די גאנצע קאר סערוויס צושפארן. ס'איז נישט דא די קאר סערוויס, נישט קיין חילוק ווי ס'הייסט וויאזוי ס'הייסט, וואס ס'איז נישט דא אזאלעכע מענטשן וואס אבדאקטן קינדער, ס'איז נישט דא א ישיבה וואס ס'איז נישט דא אפאר חזירים, סאו גיימיר צושפארן אלע קאר סערוויסעס און אלע ישיבות? כ'האב ענק שוין ווען געבעטן פראטעקט יור טשילדרען, און ווען עטס פאלגטס ווען וואלט די אלע זאכן נישט פאסירט. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט מרשעים יצא רשע? כ'האב געבעטן דעם עולם אז מען זאל נישט וואוטן פאר די אלע קענדידעיטס וואס זיי ווילן פראמאוטן מניוולת, כ'האב דעם עולם געבעטן אז פונקט ווי אונזער הייליגער רבי האט אונז געלערנט אז מ'שטעלט אריין איינעם אין כנסת האבן מיר אונז א חלק מיט אלע זיינע עבירות וואס ער טוט, פונקט די זעלבע איז דא אויך, אז דו שטעלסט אריין איינעם וואס ער טוט דאס פארקערטע פון תיקון העולם און פון ישוב העולם, און פארקערט פון די שבע מצוות בני נח, און טאמער ער איז ווען נאך א איד איז נאך הארבער. ווייל, ס'איז שליחו של אדם כמותו, ס'איז אזוי ווי ער טוט די אלע זינד. שליחו של אדם כמותו מיינט כמותו ביז זיין טויט, דאס ברענגט א טויט. נאר וואס, עטס זענטס געווען גוט מיט קאומאו, אה יא, עטס האטס געהייסן מ'זאל וועהלן פארן. יא, ער איז נישט נאר קאומאו, ער איז א האומאו אויכעט. עניוועי, איך האב ענק שוין געזאגט, אין אמעריקע קוקט מען אויפן קענדידעיט וואסערא גרעסערע מניוול ער איז. איינער וועט נאכאמאל ארויסקומען אז מ'זאל גיין אן הויזן? און אן העמעדער אין די גאס, און אז די פרויען זאלן גיין אן קליידער, און דעם וועט מען וועלן, וואטש אוט מיט א לענדסלייד, עניוועי, ס'איז נאר א שאד אז סאטמאר נעבעך אינוואלווד אין דעם אין אלע קהילות, יעצט איז דא אזוי, די צייטונג זאגט א מורא'דיגע זאך, אז קאומאו האט געהייסן אלע אינשורענס קאמפאניס אז זיי מוזן באצאלן פאר א סעקס טשעינדזש, דאס טייטש אזוי, ס'איז דא א זכר וואס ער וויל ווערן א נקבה, און ס'איז דא א נקבה וואס וויל ווערן א זכר, ס'איז א גרויסע אפערעישן מ'גייט דורך, מען געבט הארמאנס פאר מענער אז זיי זאלן ווערן ווי פרויען געבט מען זיך הארמאנס פאר פרויען און פארקערט אויכעט, ס'איז אזא חאזעריי וואס ממש אמאל ווען מען האט עס געטון האט מען יענעם אנגעקוקט משוגע. קאומאו האט באשטעטיגט אז די אינשורענס קאמפאניס מוזן דאס ספאנסערן. כ'וויל זאגן דעם עולם א קליינע נקודה, די גאווערמענט האט זייער שטארקע רעסטריקשענס נאך פאר אבאמאקעיר, פאר אלטע מענטשן אין נורסינג האומס האבן נישט נאר געוויסע טעג און געוויסע וואכן און מען ווארפט, זיי ארויס, עס איז א שרעק, א פרוי וואס זי גייט האבן א בעיבי, נאך צוויי טאג ווארפט מען זי ארויס פון שפיטאל ווייל ס'איז נישט דא קיין געלט, און אויף די חאזערייען איז דא וויפיל געלט מען וויל, רבותי, קוקטס וואס דא טוט זיך, און ווען דער אייבערשטער וועט אונז מאכן ס'זאל זיין גופרית ומלח שריפה כל ארצה, זאל מיר אונז נישט ברוגז זיין אויפן אייבערשטן, ווייל דער אייבערשטער האט פיינט זנות. שטעל דיר פאר וואו אונזער געלט גייט אוועק, וואו די דרעין איז, אז אלע געלטער ווערן פארלוירן און נאכדעם פאר קראנקע האט מען נישט קיין געהעריג געלט. שוין דאס איז נאר געווען צוגעלייגט וויכטיגע נייעס אז יעדער זאל וויסן וואסערא חורבן אידן האבן געמאכט, איך וויל אייך זאגן, כ'האב נישט ליב צו רעדן ווען איך בין נישט דא געווען אויף דורות פון פריער נאר איך קען אייך זאגן איין זאך, ליידער ליידער, איך הייב אן צו פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט אומגעברענגט ביי די צווייטע וועלט מלחמה אזויפיל אידן, מסתם האט מען זיך אויפגעפירט פונקט ווי היינט, און מסתם איז די שחיטה געווען אזוי טרייפה ווי היינט, און ליידער ליידער קען מען זאגן רבונו של עולם אבל אשמים אנחנו, שוין יעצט גיימיר צום שיעור. א גוט יאר, כ'וויל נישט מטריח זיין דעם עולם מער וויפיל מ'דארף. כ'וויל אבער זאגן א וויכטיגע פונקט, עטס האטס אוודאי געזעהן אלע און געהערט, ווער ס'האט די טמא'נע כלי האט עס געקענט זעהן, ווער נישט האט עס געהערט, ס'איז אריינגעקומען א גוי, א שווארצער, אן עפריקען אמעריקען, מיט א מעסער אין ליובאוויטשער בית מדרש אין סעווען סעווענטי איסטערן פארקוועי, און ער האט זיך גענומען צו שטעכן מענטשן, ער האט געשטאכן! די בחור וועם מ'האט אוועקגעטראגן איז געווען אין קריטיקעל, איך הער יעצט איז ער שוין אין סטעיבל קאנדישאן, און דער חברה'מאן האט געמוזט זיין אדער גוט אנגעטרינקען אדער אויף דראגס, די פאליס האט מיט אים פארהאנדלט, פאליס האט אריינגעלייגט זיין גאן אין די טאשקע, און יענער האט אראפגעלייגט זיין מעסער, און ס'איז געבליבן א דיעל אז ער סערענדערט, נאכדעם האט ער געגעבן א לויף צו צו זיין מעסער, ער האט עס געהאט אראפגעלייגט אויף א טיש, און. וואס איז געשען איז אז ער האט געוואלט טשארדזשען טארדס די פאליס, די פאליס האט זיך נישט געלאזט, און ער האט גענומען די גאן, ער האט אים אפגעשאסן אויף טויט, אין סעווען סעווענטי. למעשה פון דעם דארף מען זיך זייער אסאך אפלערנען. די ערשטע זאך דארף מען זיך אפלערנען איז, ווער ס'הערט אויס מיינע שיעורים האט שוין עס געהערט אפאר יאר צוריק און עס געהערט יעדע פאר חדשים אז א שול מוז זיין צוגעשפארט ביינאכט. למשל אין סאטמארע בית מדרש קענסטו א גאנצע נאכט אריינגיין. אפילו ס'איז צוגעשפארט, נאר ווען איינער גייט ארויס עפנט ער דאך די טיר. מ'דארף מאכן א טורנסטייל אזוי ווי ס'איז דא אין די מקווה, דארף מען מאכן צווישן די געהעריגע טיר און צווישן דעם בית מדרש, אינעווענדיג, אזוי אז ווען איינער גייט ארויס און ער עפנט די טיר קען נאך יענער נישט אריינקומען. מ'דארף טראכטן אויף די אלע סעיפטי זאכן האב איך שוין לאנג. געזאגט. נאר וואס? אונז לעבן דאך ווי הפקר יונגען, און דער אייבישטער איז אנגעווייטיגט פון אונזערע שילן ווייל ס'איז דא מער זרע לבטלה אין יעדן שיל וויפיל וואסער ס'איז דא אין די מקווה און וויפיל וואסער ס'איז דא אין די טוילעטס. היינט איז עס אסאך בעסער אבער ס'איז אן אומגליק וואס איז דא געווען. אלע חזירים, שיינע אידן, לאט מען זיצן ווייטער אויבן אן, שלום שניצלער איז ווייטער הצלה, ער איז ווייטער חברה קדישא, ער האט די שליסלעך פון איבעראל, ער קען ווייטער אויפפיקן בחורים אויף קינס, ער קען שוין נישט אויפפיקן ווייל אונז האמיר געמאכט אן אווערנעס, אבער מצידו? צו מצד קהל? ס'האט אים איינער קלענער געמאכט? ניין, ער איז משה גאב'נס שוואגער? אים וועט מען קיינמאל נישט קלענער מאכן. סאו רבותי, ס'איז ביטער ווי א גאל. בכלל די גוים האבן זיך גענומען, דא האט איינער אנגע'גנב'עט מיליאנען, דא האט א איד געהארגעט שטארק א צווייטער, א דריטער מ'הארגעט ס'טוט זיך, וויינשטיין דער פון לעיקוואוד, די אלע חברה, ס'איז אונז מאך מיר אן אזא מין מושב, ס'איז דא א קשיא, ס'שטייט ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים געווען ד' מאות שנה, פרעגט מען א קשיא, מ'איז דאך נאר געזעסן צוויי הונדערט און צען. איז דער טייטש איז ומושב, זיי האבן אנגעמאכט אזא מושב ווי פאר פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר, אונז האמיר שוין אנגעמאכט אין אמעריקע א גרויסן מושב, אונז זעמיר אינגאנצן דא אפאר יאר, פון נײַנטין פֿארטי פֿײַוו אנגעהויבן, ס'איז נאך נישט דא קיין הונדערט יאר וואס האמיר אנגעמאכט א מושב, עניוועי, יעצט אונז דארפן אנהייבן צו אפדעיטן און אפגרעידן דעם עולם, למשל, כ'האב געוואטשט די גאנצע ווידיאו פון ליובאוויטש וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען. איך קען עס נישט פארשטיין, ווייל ווען צוויי מענטשן וואלטן געכאפט א בענקל, א גרויסן לאנגן באנק, און זיי וואלטן געגאנגען אונטער אים און אים געגעבן א פליק אריין אין רוקן, וואלט דער מענטש אראפגעפאלן. ער האט דאך נישט געהאט קיין גאן וואס דו האסט פאר אים מורא געהאט, ער האט בסך הכל געהאט א מעסער. מיט זיין הענט קען ער גיין צוויי פיס, צוויי א האלב פיס שעדיגן. דו קומסט אין די בעק און דו דערלאנגסט אים איין גוטן זעץ מיט א באנק, א טו ביי פאר איז דאך נישט דא אין שול, וואלט ער געווען פינישד. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, אונז מוז מיר אנהייבן זיך צו לערנען וויאזוי זיך צו דיפענדן, קעראדי, דזשודא, די אלע זאכן מוז מען זיך אנהייבן צו לערנען, און מען מוז האבן אין בית מדרש אזאלכע זאכן וואס ס'העלפט צו דיפענדן טאמער א גוי באפאלט דאס בית מדרש, ס'זאל זיין דארטן די אלע זאכן וואס מען מעג ליגעל האבן אין א שול, נישט קיין גאנס וועט מען טאר מען דאך נישט מען וועט דאך דיך איינזעצן, מען דארף זען די אלע זאכן זאלן ווערן ערלעדיגט, אזוי ווי ס'איז דא שומרים, ס'איז דא. הצלה, ס'דא חברים, דארף זיין אזא ארגענעזעישן וואס זיי זאלן זיין געלערנט מיט קאראטי מיט דזשודא מיט די אלע זאכן, אז ס'קומט אריין אזא חברה מאן, ער איז סך הכל געווען דראנק, דעטס וואט איט לוקט לייק טו מי, אדער דראגס, וואלט מען אים נישט געברויכט שיסן, ווייל דאס וואס מ'האט אים געשאסן גייט זיין א געפערליכע פראבלעם, רבותי, עטס געדענקטס די מעשה פון ארי האלבערשטאם, דא גייט זיין אסאך ארגער, ווייל די. די שווארצע, די עפריקען אמעריקענס זענען אויפגערייצט. פארן אויפן גוי אויך. דא האט מען געהארגעט איינעם אין די פראדזשעקטס, א דאנק פאר מיסטער טאמפסאן, דא האט מען געהארגעט נאך איינעם, מען האט אים געטשאוקט אין סטעטן איילענד, און דא האט מען געהארגעט אין פערגוסאן אין מיזורי. די אלע זאכן מאכן דער גוי זאל ווערן זייער ברוגז אויפן גוי, און אויפן איד אויכעט, און דער איד וועט בלייבן דער כפרה הינדל. ס'איז געווען די ארגסטע זאך אז מען זאל הרג'נען א גוי, עספעשעלי א שווארצען, און עספעשעלי אין א צייט ווי יעצט אין סעווען סעווענטי וואו דאס איז די העדקוואדער פון די גאנצע חבד מאוומענט ווארלד ווייד. יעצט דער גוי גייט נעמען א קליינע שול ערגעץ אין מיזורי צו אין אוקלעהאומע, ס'איז א קליינע חבד שול, ער גייט איהם דארט באצאלן דאס, און ס'וועלן נאך קומען מאכן דא פראטעסטן. דער שארפטאן שטאט ער זאל לערנען די חברה אז זיי זאלן נישט גיין הרג'נען מענטשן אין די גאס, לערנט ער זיי אן אנדערן סיסטעם אז דאס איז גאר סיוויל רייטס. אין מיזורי, איך ווייס נישט איך בין נישט דארט געווען, נאר דער גוי האט געשלאגן דעם באלעבאס און ער האט ארויסגע'גנב'עט ציגארעטלעך און די פאליס איז אים נאכגעלאפן. נו מ'האט זיך געטוהן א פייט, סאו אבוויעסלי זאל ער זיי אויסלערנען אז אויסער סיוויל רייטס איז דא נאך א זאך, יו העוו טו סטארט ביהעיווינג. די זעלבע אין קראון הייטס, ער קומט אריין מיט א מעסער און נעמט זיך שטעכן, יעצט גייט זיך אנהייבן סיוויל רייטס, מ'האט געשאסן א שווארצן, ס'איז אנבעליוועבל, און די שווארצע גייען נאככאפן די חברה, די ליובאוויטשער אין קראון הייטס און הרג'נען, און זיי קענען קומען אויף וויליאמסבורג אויכעט. ס'איז א מורא'דיגע ערנסטע אנגעשטרענגטע מצב וואס ס'איז דא יעצט, ס'איז אנבעליוועבל, באט ריגארדלעס די סיטועשאן ווען מ'כאפט אים אן און מ'מאכט אים פין דאון און מ'נעמט אים צו די מעסער וואלט דאך געווען אסאך בעסער, יעצט הגם ס'האט עס נישט געטון ליובאוויטש ס'האט עס געטון א פאליס אפיסער אבער. ליידן גייט פאר דעם ליידן ליובאוויטש עטס וועט זען וואטש און סי סאו מען דארף אנהייבן אזוי די שילן דארפן זיין סעיף צוגעשפארט בפרט נאך ביינאכט און מען דארף אויכעט זעהן צו מאכן גראטעס אויף אלע שילן אויף די ווינדאוס די גוים זאלן נישט אריין ווארפן קאק מאלאטאוו קאקטעילס זיי קענען אריין ווארפן קודם א שטיין נאכדעם א מאלאטאוו קאקטעיל און די גאנצע בילדינג גאוס אן פייער מען דארף זייער וואטשען א ווינדאו איז מסוכן. און נאכדעם דארף מען האבן חברה געלערנטע, אז טאמער באפאלט מען אזא שיל, איר ווייסט חלילה ווען ער קומט ווען אריין מיט א גאן, צו מיט א מאשין גאן, אפילו נאר א גאן, און ער נעמט זיך שיסן פאו פאו פאו פאו פאו פאו, דו ווייסט וויפיל מענטשן ער וואלט געהארגעט? ס'איז אנבעליוועבל! און נאכדעם דארף מען וויסן אזוי, איך האלט אז מ'דארף אנהייבן ארומצוגיין מיט בולעט פרוף וועסטס, איך זע נישט אן אנדערן אויסוועג, ווייל די גוים זענען זייער אנגעווייטאגט אויף די אידן, און בפרט נאך יעצט נאך די מעשה, און נאכדעם דארף מען וויסן. זייער א וויכטיגן פונקט. די קינדערלעך גייען ארויס פארטאגס. ס'איז דא פארטאגס קינדערלעך. איך גיי פארטאגס. איך זעה זיי אלע גיין. איך ווייס ווי מסוכן ס'איז. א גוי קען אים א שיס טאן. ער קען אים א הרגע טאן. ער קען אים ווארפן א שטיין אין קאפ. ס'מוז זיין א אנדערע סיסטעם צו דעם. א בעסערע סיסטעם. ס'מוזן זיך דרייען מער פאליס פארטאגס. ס'איז נישטא פארטאגס קיין שום פאליס. ס'איז זייער זייער נישט סעיף. אז די קינדערלעך קומען אהיים שפעט ביינאכט. ניין, האלב צען. ס'איז שוין טונקל אין אלע גאסן. און ס'איז זייער זייער נישט גוט. אונז לעב מיר אין א דזשאנגל. ענד ווי העוו טו טריט איט עז סאטש. קען מען עס נישט לעבן אינעם דזשאנגל און מיינען מען לעבט אין גן עדן. ס'איז נאך א חסד השם. די אלע זאכן וואס איז נישט געשען נאך דעם. נאכדעם האב איך ענק שוין געזאגט ס'איז יעצט זייער טונקל. ס'איז דא ראבאנעס'ס מיידל סקולס אין די ערגסטע געגנט. נישט לאזן די קינדער גיין אליינס. אפילו בייטאג וואס זיי האבן פארשפעטיגט. מען זאל נישט לאזן. ס'זאל יעדע שעה פארן דער באס פון די. פון די סקול, און ווער ס'האט נישט געמאכט דעם באס זאל האבן א וועג וויאזוי צו גיין דארט, און נאכדעם דארף מען וויסן נאך אסאך זאכן, מען דארף וויסן אז יעדער מענטש דארף האבן א טעלעפאון, כשר צו נישט דאס לאמיר שוין נישט אריינגיין, איך האלט ס'מוז נישט זיין כשר און עטס האלט ס'מוז יא זיין כשר, די גאנצע כשר האבן זיי געמאכט מ'זאל נישט הערן מיין האטליין, א באנדע לצים, יעדער רבי האט א אינטערנעט סייט וואס איז נישט כשר, און. אלע קינדער וואס זיי גייען אין חדר דארפן האבן א טעלעפאן וואס זאל האבן אפאר באטענס וואס לאמיר זאגן נאמבער וואן זאל קאלן דעם טאטן אהיים נאמבער טו זאל קאלן די פאליס נאמבער טרי זאל קאלן מען דארף אויפשטעלן אן אייגענעם אין יעדע קהילה וויליאמסבורג בארא פארק יעדע שטאט אזוי ווי ס'איז דא שומרים דארף מען אויפשטעלן מינוט מען. וואס זאלן זיין גרייט אז טאמער שיסט מען, מ'זאל האבן בולעט פרוף וועסטס, ווייל דאס וואס האט אונז געזען דאס איז נאר אן אנפאנג, דאס איז געווען נאר התחלה וואס דער גוי האט אונז געוויזן וואס ער קען, זיי גייען קומען דא מיט גאנס אויכעט, וואטש ענד סי, מיינטס נישט אז זיי קומען, אויף דעם איז אויך די צייט. יעצט אויב עטס געדענקטס די אמאליגערע האטליינס פלעג איך אייביג זאגן. אז אין פראנט פון יעדע תלמוד תורה דארף זיין מענטשן פרייוועט גארדס, ס'דא מענטשן מיט גאנס פרייוועט גארדס, פאר מ'איז געפארן אין קעמפ האב איך אויך געזאגט מען דארף האבן מיט פרייוועט גארדס מיט גאנס, די זעלבע דארף מען האבן אין פראנט פון יעדע תלמוד תורה און פון יעדע מיידל סקול, איך וויל פרעגן א סטופיד קוועשען, איך ווייס איך בין דאך נישט אזא קלוגער מענטש, איך האב אסאך סטופיד קוועשענס. וואס געשעהט ווען אין חדר, אין טרופ, צו ערגעץ אנדערש קומט אן איינער, אדער די מיידלעך לאמיר זאגן אויף קיעפ סטריט, און ער איז א דעליווערי מען, לאט מען דאך אים אריין, ס'איז דא א באטן, מען זעהט ער טראגט באקסעס, ער איז א דעליווערי מען, ער ברענגט אן אפאר באקסעס, מען עפענט אים די טיר, ער נעמט ארויס א גאן און נעמט זיך שיסן, וואס איז צו טון דעמאלטס? יעצט, סתם חושש צו זיין אזא זאך. איז דאך א משוגעת אז מ'זאל חושש זיין. איך האב שוין חושש געווען יארן צוריק, איך האב ענק אייביג געזאגט, אבער עטס האטס געהאלטן, נע, ס'איז מפריז על המידה. יעצט זעהט עטס, ס'איז געווען איינסע ביינאכט, אין פעקט וואן פיפטין עט נייט, איז אריינגעקומען א מענטש אין א פרעמדע שול, און ער האט ארויסגענומען א מעסער און ער האט אנגעהויבן צו שטעכן. איז ווי העוו טו לערן טו דא סאמטינג אבאוט איט. אין ארץ ישראל האבן זיי דעם זעלבן פראבלעם, אין א שול דארטן ווי ס'איז אריינגעקומען, מען האט געהארגעט די מענטשן, די גרויסע צדיקים, די רבנים, יעצט האבן זיי זיך אויסגעלערנט אין ארץ ישראל זיי הייבן אן צו מאכן געוויסע נייע קארעקשאנס וויאזוי מען קען דאס ווי מען זאגט פאררעכטן, יעצט אין פראנט פון שול האט מען געשטעלט פאליס, עס איז ווערט א מכה בדופן. לויט ווי איך ליין זענען זיי געשלאפן אין די קאר, פארוואס נישט, און ווען מען האט זיי אויפגעוועקט ביז זיי זענען געקומען האט מען שוין דערווייל געשטאכן איינעם, מען האט שוין געהאלטן ביים שטעכן א צווייטן און א דריטן. מען דארף האבן אייגענע מענטשן, ס'דארף קאסטן שמירה, סעקיוריטי. קאסט נאך צען פופצן טויזנט דאלער א יאר פאר יעדע קהילה, דאס דארף די קהילות צוזאמשטעלן. עטס גנב'טס דאך מיליאנען פון די גאווערמענט אויף פארשידענע זאכן וואס עטס טוטס נישט פאבריצירן קיינמאל, ס'בלייבט דאך עפעס געלט פאר וויכטיגע זאכן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג עטס זאלטס דאס טון. מ'דארף זיך אלע קהילות צוזאמזעצן, אזוי ווי מ'האט זיך צוזאמגעזעצט דעמאלטס אונטערצוברענגען נחום ראזענבערג, אזוי זאלט עטס ענק אלע יעצט צוזאמזעצן, און כ'וויל ענק זאגן, כ'בין נאכנישט זיכער אז דאס גאנצע זאך קומט נישט אן עונש, ווייל עטס האטס די קינדער געטשעפעט, און נישט נאר עטס האטס זיי געטשעפעט, עטס האטס זייערע עלטערן געטשעפעט, און עטס האטס אויך געטשעפעט די אלע מענטשן וואס האבן געשריגן רבותי טוטס עס נישט. עטס האטס געמיינט טאקע דאס איז א הפקר וועלט? עטס האטס געמיינט עטס עטס ערגעץ אנקומען מיט דעם? נאַ! אפילו מען זעהט אמאל א רשע האט הצלחה, עטס האטס געהאט אביסל הצלחה, עט די ענד עטס עטס אלע גיין אין דר'ערד, ס'איז נעבעך א ביטערע אומגליק נאר דער אייבישטער נעמט זיך אן פאר די קינדער פאר די וויקטימס, אונז האמיר יעדע צווייטע יעדע דריטע וואך א וויקטים וואס ס'הארגעט זיך, און נאכדעם קומען נאך די רבנים זאגן אז די טאטע מוז נאכנישט זיצן שבעה נאך אים, שעים אן יו די רבנים מיט דעם טאטן, עניוועי. רבותי יעצט מוז מען זיך ערנסט ארגענעזירן, אונז זעמער יעצט וואוין מיר אזוי ווי מען וואוין מיר אין חברון אדער איך ווייס אין די אנדערע שטחים וואס מען האט אונז איינגענומען אדער אין אלט ירושלים, אונז מוז מיר אנהייבן צו וויסן אז ביינאכט טאר מען נישט ארויסגיין און די קינדערלעך זענען נישט סעיף אז זיי גייען צום באס פארטאגס אויב ס'איז נישט דא קיין פרייוועט סעקיוריטי אדער די פאליס וואס זיי וואטשן אויף זיי, און איך זעה זיי קומען צו לויפן פון דושינסקיער הייזער לויפן זיי אראפ גאנץ לי עוועניו. דעטס נאט גוד, איט איז נאט גוד רבותי, מען דארף טראכטן ערנסטע פלענער וויאזוי מען מאכט א סעיף קאמיוניטי, און נאכדעם וועט מען זאגן אוי ס'איז געשען ס'איז געשען, ווען עטס פאלגט מיך ווען אלע יארן וואלט עס נישט געשען אפילו אין חבד, ווי לאזט מען אפן טירן? מען אין קרוינהייטס מיט די ביליגסטע און די נידריגסטע קלייענטעל עטס האטס געליטן פון זיי אלע יארן, מען האט געמאכט אמאל מכבים מי כמוך באלים השם, מען האט זיי געשלאגן זיי האבן צוריק געשלאגן, מען האט געהארגעט. און זיי האבן צוריק געהארגעט, ניין ניין ניין רבותי ווי אר אין א דזשאנגל ענד פעיס ריאליטי, דאס בעט איך יעדן איינעם, פעיס ריאליטי, מען דארף זיך צאם נעמען און זעהן א תכלית, ס'איז געווען אמאל געדינגען איי בי איי קארס, איך געדענק אזאלעכע סעקיוריטי, געקומען גראד די פרומע בהמות, הערשל קלאר מיט די בהמה מיט דעם באקס, עס איז א שטיק באקס, א בהמה אין א באקס, זיי האבן אנגעהויבן מרידה באומות, מרידה באומות, צודרייטע חברה. משוגענע חברה, וואס מ'האט געוואלט דא מאכן? מ'האט געוואלט מאכן הצלה, זי זאגט מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, אלעס טאר מען נישט, אבער די חברה זענען נואפים, זיי האבן שוין גערעיפט וועמען זיי האבן געוואלט, נאר אונז טאר מען גארנישט טון, ס'איז געווען ווען משה רבינו האט צובראכן די לוחות איז די לא געפאלן אויף אונז, און די תגנוב תנאף איז געפאלן אויף הערשל קלאר מיט די אלע חברה וואס זענען אינעם באקס, אלע רבנים. ס'איז שוין אזא גרויל היינט דאס ווארט רב בעל מקובל, ס'איז אזא גרויל וואס מ'האב מיר געטוהן, ס'איז דא די קינדער מ'קאלט מיך אפ די גאנצע צייט יעצט מחנכים פון ארץ ישראל, מ'האט געטראפן זעכציג בחורים זענען געגאנגען אין א נייט קלאב און זיי האבן געהאט דארטן מיידלעך מיט זיך, זיי ווילן עס לייקענען, כ'האב ארויף געלייגט פיקטשערס פון די נייט קלאב איז עס, זאגן זיי יעצט פאר מיר בחורים אונז זעמער אזוי דיסטורבט פון אידישקייט אונז ווייס מיר נישט וואס צו טראכטן. דאס איז אונזערע חברים, חסידישע בחורים, אויב דאס האט געקענט געשעהן און זיי האבן נישט קיין מורא געהאט איז א סימן אז ס'איז שוין נישט דא קיין שום מסגרת פון גארנישט, און אין אסאך ישיבות האט מען זיי צוריק גענומען, זיי זאגן דער חטא איז נישט אזוי געפערליך אבי זיי זענען נישט געגאנגען צו די בחירות, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, און די ראשי ישיבות קאלן מיך אויכעט און זיי זאגן ר' מנחם ס'איז נישט דא קיין חינוך, אז איינער שעמט זיך שוין נישט דאס צו טוהן שעמט ער זיך שוין מער גארנישט, זיי וועלן נאך קומען אין בני ברק און וועלן פארן אום שבת מיט קארס. מ'עט נאך עפענען א מקדאנלס וואס ס'פארקויפט טרייפות, מען שעמט זיך היינט נישט, מען טוט עס שוין בחברותא בצוותא חדא, זעכציג מיט אמאל. ס'איז נישט צום גלייבן, דער דור איז אזוי נידריג נעבעך, און דער אמת איז מען קען אים צוריקשטעלן, פון זיצן און וויינען זשיבל זאדארף נעמט מען גארנישט אן, מען קען עס צוריקשטעלן. די שאלה איז נאר ווער זעצט זיך אראפ מיט וועם? וואו זענען צוקריגט אלע קהילות, אין ארץ ישראל זענען צוקריגט די ליטווישע מיט די חסידישע מיט אלעם, און דעטס איט, און די אידישקייט ליידט. אינטערעסאנט, ארויסצוגעבן א חרם אויף מיר זענען געווען אלע גרייט, אַכט און דרײַסיק שקצים האט מען געטראפן, נישט קיין ערנסטע רבנים, כ'וויל נאכאמאל באטאנען ס'איז דא אפאר ליידיגייערס דארט, און די קרוקע קרוקע טשעטשינער, ענק פארשטיי איך אינגאנצן נישט, ער האט אונטערגעשריבן אויף א בית דין באבוב, יעצט דארף ער. נעמען די אלע חתימות און איבערגיין, און ער דארף שרייבן אב בית דין באבוב פארטי פייוו, ווייל ער קען נישט יעצט פאררעכטן אב בית דין באבוב פארטי פייוו וואס דאס הייסט א שטר מוקדם, ס'איז צו א לאנגע אריכות אריינצוגיין וואס דאס הייסט א שטר מוקדם, ווייל דעמאלס ווען ס'איז געשריבן געווארן איז האט ער געהייסן אזוי און יעצט איז ער אנדערש, מוז מען נעמען דאס גאנצע איבערשרייבן, אלעס מוז מען פון איבער אנפאנגען פון אלף, און נאכאמאל גיין צו די אלע לצים די רבנים. און יעדער זאל נאכאמאל אונטערשרייבן, און יעצט זאל ער אונטערשרייבן באבוב פארטי פייוו, ווען נישט איז עס א שטר מזויף מתוכו. אפאר לצים לאולייפס ליידיגייערס אונטערגעברענגט כלל ישראל און געוואלט אז דעס זאל נאך אנהאלטן, נעבעך דאס האט אראפ געברענגט כלל ישראל און דעס זאל אנהאלטן. עניוועי רבותי אונז זעמער אויף צרות אונז מוז מיר טראכטן אן ערנסטן סעלושען האו ווי געט אוט אוו דיס, דאס איז ממש אן אומגליק, אונז זעמער נישט סעקיור, אוודאי דארף מען בעטן דעם אייבערשטן און זיך פארלאזן אויפן אייבערשטן אבער מען דארף טוהן וואס מען קען און מען דארף. מאכן ראטשעס אויף אלע שולן, אויף די ווינדאוס מיט אלעם, און מען טאר נישט לאזן די קינדער ארויס גיין, איי ווען העט מען גיין אין חדר פארטאגס, איך קען ענק נישט געבן אלע עצות, זעץ ענק צוזאם, ארבעטס אויס א סיסטעם, די וועי איטס נאו וואס בחורים גייען די גאס, איך קוק עס צו, איך גיי דאך אויך פארטאגס, כ'האב דאך מורא אז עלפערט דער פערד דארט מיט דעם יצחק שטערן זאל מיר נישט נאכשרייען אין די גאס, גיי איך פארטאגס, זעה איך דאך וואס גייט פאר, וועלכע זיסע פיינע איידלע קינדערלעך, אבער יעדער גייט פאר זיך, יעדער לויפט צווישן די קארס. א שחור קען קומען מיט א מעסער האקט אים אריין אין רוקן איז ער פיניש איז ער געשטארבן ניין ניין ניין ניין רבותי אונז לעבן מיר מיט הפקר און אפשר איז די איידיע אז מען זאל נישט גיין פארטאגס אליינס אפשר דארף מען אינגאנצן נישט גיין פארטאגס ביז ס'ווערט נישט ליכטיג גייט מען נישט ארויס פונדערהיים איי ביטול תורה לערן ביינאכט שפעטער איי ס'איז שוין טונקל ביינאכט איז טראכט א וועג טראכט א סיסטעם ביינאכט איז אסאך בעסער ווייל ווי נישט וואס ס'נאך דא מענטשן אין די גאס ס'דא פאליס פארטאגס איז קיינער נישט דא. אנבעליוועבל. כ'הייב אן צו טראכטן, אויב איך וואלט געווען א בהמה, פארטאגס וואלט איך דאך געקענט כאפן אסאך היטשהייקערס, קען זיין זי האט עס געטון, כ'ווייס נישט. הייסט עס אז זיסע קינדערלעך גייען אין די גאסן נעבעך אליינס? כ'ווייס דא מיידלעך גייען נישט אליינס. און אין פראנט פון יעדע סקול דארף מען האבן פרייוועט סעקיוריטי מיט גאנס, ארמד גארדס. נאר אז זיי שטעלן דארטן איינעם אז ער וועט ארומפארן מיט א קאר, דאס איז גארנישט ווערט. איט העז טו בי וויט ארמד גארדס און זעץ ענק צוזאם. און טראכטס אויף א סעלושען. איך גיי אויכעט פארטאגס זעה איך אלטע אידן, אידן מיט וויל טשעירס, אידן וואס מען גייט מיט זיי מיט, אלטע אידן, א גוי קען צוקומען ער געט אים איין בלאז איז ער איבערגעקערט, ווי העוו טו טינק אוו א סעלושען רבותי, עניוועי. דאס איז נאר געווען א שיעור אז מען זאל אנהייבן צו זיין מער קערפול און מען זאל טראכטן וואס מען קען טון. און ווי עטס האטס געזען די פאליס איז געשלאפן אין די קאר, סאו טינק אבאוט איט. יעצט מען דארף אויכעט לערנען מיט די קינדער טאמער ס'איז דא אן אטעק אין א אין א בית מדרש אדער טאמער ס'איז דא חלילה אן אטעק אין א חדר מען דארף לערנען די קינדער וואס צו טוהן ס'איז דא פראפעשענעלס עטס מוזטס לערנען אלע קינדער סתם צו לאזן די קינדער אויף הפקר דאס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא פונקט ווי עטס האטס אביוזט די קינדער נישט צו לערנען סעקשועל אביוז ווייל צניעות צניעות, די זעלבע האט אונז קיינמאל נישט געלערנט וויאזוי מ'זאל זיך אליין דיפענדן, ווייל דאס איז דאך א מרידה באומות, די זעלבע קרומער קאפ די גאנצע סיסטעם, יעדער איז אין דעם באקס, הערשל מקלאר האט אינגעבויעט א באקס און טונק אריינגעלייגט דארט, און יעדער גייט נאך נאך דעם באקס, בקיצור דאס איז די. מ'דארף אנהייבן צו לערנען די קינדער אז ס'קען געשען אן אטאק, אזוי ווי ס'דא א פייער דריל דארף מען מאכן אן אטאק דריל, די קינדער זאלן אנהייבן צו לויפן, וויסן וואו צו לויפן, וויאזוי צו לויפן. ענד איף יו דאונט דא איט און ס'וועט געשען אן אומגליק זענט עטס מתחייב בנפש, נעמטס פראפעשענעל העלפ צו דעם, ס'איז דא מענטשן וואס זיי טוען אין דעם, ס'איז דא אין פאבליק סקולס, ס'איז דא וועגן וויאזוי מען לערנט, סטארט טיטשינג די טשילדרען, דאונט בי סטופיד ענד מעיק די טשילדרען לוק סטופיד לייק יו. עניוועי, לאמיר גיין יעצט ווייטער. ס'דא א איד וואס ער הייסט מיילעך לייפער, ער האט הכנסת אורחים. איך האב ענק שוין געזאגט ער האט עס אין אפסטעיט ערגעץ, ער איז א חוטא ומחטיא, ס'דא בחורים וואס האבן מיר געזאגט ער האט מיט זיי געטוהן כל דבר אסור, דא א יונגערמאן וואס האט שוין לאנג חתונה געהאט האט ער געזאגט אז ער האט מיט אים אויך געוואלט טוהן, יעצט איך קען נישט ארויסגעבן די וויקטים'ס נעמען, אבער טאמער ערנסטע רבנים ווילן וויסן ווער דאס איז אדער ס'דא איינער וואס ער העלפט אים מיט געלט איך ווייס ווער ער איז איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך ווייס נישט צו ער העלפט אים נאך היינט, טאמער ס'איז ענק וויכטיג וועל איך ענק זאגן פונקטליך. ווער יענער איז, באט לאמיר גיין יעצט אביסל ווייטער, די וואך האט מען אים געזען גיין אין בארא פארק מיט איינעם, ער איז א יתום נעבעך, און איך קען נישט זאגן אויכעט זיין נאמען ווייל ער איז א וויקטעם נעבעך, איז ער געגאנגען מיט אים אין די גאס, און עטליכענע מענטשן וואס זיי הערן מיין האטליין וואס זיי קענען די פרשה האבן אים נאכגעשריגן, און זיי האבן אים געזאגט האק דיך אפ פון יענעם, יענער איז א רב'ס א גאר א חשוב'ן רב'ס אן אייניקל, און ער איז א זון פון א רב וואס איז נעבעך געשטארבן, סאו איך וויל זאגן דעם עולם. ווען איר געבט צדקה, האט אונז ירמיה הנביא געשאלטן, זאלסט געבן פאר עניים שאינם הגונים, אבער ער, איז נישט די ווארט ער איז א עני הגון, ער איז א רוצח, א חזיר, ער האט אומגעברענגט משפחות, ער האט אומגעברענגט פרויען, ער האט געזאגט אז ער איז א סייקאלעדזשיסט מיט א סייקייטריסט, און ער זאגט מיר אז איך זאל קומען באקוקן זיין מקווה. דארט אין אפסטעיט ווייל ער האט עפעס א פראבלעם דער גוי האט עפעס געלייגט א לאך פון אונטן און ער האט שוין געפרעגט דעם טאהשער דיין דער דער דער באקאנטער מוהל דער וואס האט אונטערגעשריבן אויף מיר אויכעט פאר גארנישט איך מיין איך קען נישט דעם מענטש ער איז מיין אפילו א קרוב ער איז א טשענגער אייניקל עניוועי ער האט אים געזאגט וויאזוי אז מען קען עס פיקסן און וויאזוי איז זאל ער פרעגן א מומחה מיילעך האט ער שוין מסביר געווען דו טוסט שוין א מקווה קודם עט זיין דארט משכב זכר און נאכדעם עט מען נאך טובל'ן דארטן. בתולות וואס זיי נישט וועלן עובר זיין אויף איסור נידות, איך טראסט דיר נישט קיין מקווה מיילעך, סאו איך וויל זאגן די אלע וואס זיי העלפן אים צו און די אלע וואס זיי שטייען אים ביי, וואטש וואט יור דואינג, צוביסלעך מוז מען אויסרייסן די אלע חזירים. יעצט וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגן דבר מוסר וואס איז ממש ס'בארירט יעדן, ווי עטס ווייסט איז געווען יעצט א מורא'דיגער אומגליק אין ארץ ישראל אז מ'האט געכאפט בחורים, זעכציג בחורים זענען געגאנגען אין א נייט קלאב, ס'איז דא בילדער ווי זיי קישן זיך מיט מיידלעך, ס'איז ממש א שרעק געווען, ווען איר זאלט וויסן רבותי. ווי ווייט די בני תורה און די בחורים זענען צושרויפט דערפון, זיי האלטן מיך אין איין קאלן, זיי זאגן אונז האמיר געמיינט אונז לערן מיר פלייסיג און א בן תורה איז א שיינע זאך צו זיין, מען האט אזוי אראפגעברענגט די בני תורה יעצט אין ארץ ישראל האבן זיי געהאט אלע פיקטשערס פון דעם נייט קלאב, אלע צייטונגען, עד כדי כך די סלאגאן גייט היינט אזוי, סרולטשע וויזשניצער. אין צבא טאר מען נישט גיין, אין נייט קלאבס מעג מען גיין, ס'געווען עפעס אכט בחורים פון וויזשניץ און מ'האט זיי נישט ארויסגעווארפן, עניוועי למעשה זאלט איר וויסן די בחורים זענען צושאסן און די בחורים וויינען צו מיר, אויף דעם דארף איך זיין א בן תורה און אין אלע גאסן זאל מען מיר נאכקוקן און נאכשרייען, זאג איך דעם בחור איך וועל דיר זאגן וואס די פראבלעם איז, נישט אז יענער איז געגאנגען אין נייט קלאב נאר אז דו אין די ישיבה האסט נישט געוואוסט וואס דאס הייסט אהבת השם און יראת השם. ווען דו וואלסט דאס געוואוסט וואלט דיך נישט אינטערעסירט וואס דער פרייער זאגט אויף דיר, און דאס איז וואס איך זאג די גאנצע צייט, מען שלח עם ארויף די קינדער, קיינער רעדט נישט אהבת השם און יראת השם צו די קינדער, קיינער רעדט נישט וואס דאס הייסט צו זיין אן עובד השם, און אין די זעלבע צייט קיינער געבט נישט קיין רעקאגנישן און קיין סופארט ווען איינער איז אן עובד השם. למשל, זאליקא פארט אויף פלארידע, האט ער נישט מער פנים אין די גאס ווי חיים'ל מערץ וואס ער פארט אין ערגעץ נישט ער זיצט און דינט דעם אייבערשטן, חיים מערץ הייסט א בהמה, א צוריקגעבליבענער, און זאליקא דער צדיק הדור, אהרן למשל, הייסט דאך נאך א קדוש הדור, און ווייל מען האמיר אונז געגעבן טייטלס פאר יעדן וואס איז נישט געקומען, האמיר אפגעהארגעט דאס ביסל ערנסקייט, טוט איינער מכבד זיין א איד אין בית מדרש ווען ער איז שוין דארט פיר פארטאגס און ער לערנט? וועם ביסטו מער מכבד? אים ביסטו מער מכבד דעם איד וואס ס'זיצט און לערנט, צי די זופניק ברידערס וואס האבן געקויפט א ספר תורה וואס מ'זאגט אז דער דברי חיים האט אמאל געליינט אין א ספר תורה וואס איז געשטאנען די זעלבע ווערטער ווי דארט? מ'האט אנגעהויבן מכבד צו זיין עשירים, רבי האט מכבד געווען עשירים ווייל ער האט אויך מכבד געווען תלמידי חכמים, ער האט דאך צוזאם געשטעלט די משניות, אבער סתם א מענטש זאל זיך לעקן צו אן עושר? א קינד דארף וויסן דאס די כי הם חיינו איז די הייליגע תורה. עניוועי, יעצט די מחנכים זענען אויך צושאסן, קודם האלטן זיי אין איין קאלן וואס מען זאל טוען מיט די בחורים וויאזוי מען זאל נעמען קעיר, כ'האב זיי געגעבן זיי זאלן גיין צו שלום בניך, מען זאל אנהייבן געוואויר צו ווערן ווער ס'האט זיי מאלעסטעד, דאס איז א טשעין ריעקשאן ווי ס'איז יעצט געוואויר געווארן, ס'איז געוואויר געווארן ווער ס'האט זיי מאלעסטעד, אבער די ראש ישיבות זאגן היינט אז זענען מודה אז מען האט נעגלעקטעד טשיילד סעקשועל אביוז אלע יארן, מען האט נישט געוואלט רעדן דערפון, מען האט נישט געוואלט הערן דערפון, וכדי בזיון וקצף. כ'האב באקומען א, איך ווייס נישט פונקטליך ווי הויעך יענער איז אינעם גערער רבינ'ס הויף, כ'האב באקומען פון איינע פון די נאנטע גבאים, ער האט מיר אויסגערעכנט די אלע נעמען וואס אונז האמיר געהאט פון גער וואס זיי האבן געטון וואס מ'טאר נישט, איז געקומען וויינען צום רעבן, די רבי האט געזאגט מ'זאל זיי איינזעצן, און מ'האט זיי איינגעזעצט, ס'איז שוין דא דריי וואס זיי זיצן, דער טענה אז די גערער רבי האלט מ'טאר נישט בעקן מער די חזירים.

דארף מען נישט גיין נאך ווי מען זאגט איבערקערן די וועלט און גיין צו די גוים ווייל די גוים האבן עס אפלערנען שלעכט אבער אין אמת'ן האבן זיי געדארפט וויסן די מציאות ס'איז יעצט ארויס געקומען אין ארץ ישראל אז איינע פון אכט בחורים זענען פגועים זענען נעבעך געווארן אוועק געכאפט אין זנות און איינע פון צוויי קליינע קינדער סא פונקט אזוי ווי איך פלעג אלץ שרייען איך האב אביסל אנדערע פיגורס איך זאג איינע פון צוויי אין די מקווה און די בחורים שריי איך שוין היינט יעדער איז געווארן טמא אין א מקווה, עס ווענדט זיך וויפיל יאר ער איז געגאנגען אין מקווה, און ווידעראום פגועים זאג איך ס'איז איינער פון פינף און זיי זאגן איינער פון אכט, און די גוים דא אין אמעריקע זאגן אז ס'איז איינער פון פינף, אזוי ווי ביי די אידן, זעט אויס אונז האמיר דעם זעלבן יצר הרע פאר זנות, סאו למעשה אונז וועלן מיר נישט קענען ארויסשלינגען די ווייטאג.

מען האט איינגעלייגט מורא'דיגע וועלטן, די זעלבע דארף מען יעצט טון אין ארץ ישראל, און איך האב געזאגט פאר די רבנים און די מחנכים, מען דארף אויפהייבן דעם ספיריט פון יעדן בחור, ווייל טאמער נישט וועלן מיר זיי אלע פארלירן חלילה, אזוי זאגן מיר אלע, ר' נחום איר זענט געווען גערעכט, אף על פי שאין נביא אתה ולא בן נביא אתה, ס'איז נישט צום גלייבן וואס איר האט אלעס געזען וואס ס'גייט פאר און צו וואס דאס האט שוין געברענגט ביז יעצט, און ווער ווייסט צו וואס דאס וועט נאך ברענגען. יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא דער לעזער בערלאנד, האט אנגעזינדיגט אין ארץ ישראל, ער לויפט אוועק, א משוגענער, לויפסט אוועק, ווי וועסטו אנקומען, די גאנצע וועלט שמועסט פון דיר, איך האב ענק פארציילט ס'איז געווען איינער האט זיך דערטראנקען אין א וואסער, ער איז געגאנגען פאר די הייליגע טעג דארט אין א קאלט וואסער, ס'איז שוין געווען אביסל פארפרוירן, ער האט זיך נישט געכאפט דעם אטעם און האט זיך דערטראנקען, יעצט זענען געפארן א אוטא פון האלאנד, פונעם עירפארט זענען זיי געפארן אים וויזיטן, ער זיצט דאך אין האלאנד, האבן זיי געמאכט אן עקסידענט און. צוויי ברסלב'ע חסידים זענען געהארגעט געווארן אויפן פלאץ, ס'זעהט אויס ס'איז געווען אה ס'איז דא וואס הייסט בלעק אייס, מ'זעהט עס נישט, עס איז א שטיק אייז און עס איז אריינגעפארן אין א בוים און געהארגעט צוויי יא און נאך דריי זענען פארוואונדעט, כ'האב ענק געזאגט זייטס נישט קיין ווייס גייז, פארטס נישט אין יוראפ, עטס קענטס נישט און נישט ארץ ישראל'דיגע כבישים ווי ס'איז קיינמאל כמעט נישט דא קיין שניי, ס'איז אייביג פול מיט גליטשען מיט שניי. ס'איז געווען איינער יידל גלושעווסקי האט ער געהייסן. ער האט געוואוינט אין יבניאל, ער האט געפארן, געקויפט א קאר אין יוראפ ערגעץ אין אנטווערפן צי ווין, ער גייט פארן מיט דעם אויף צו ר' נחמנ'ס ציון, אויפן וועג ער האט נישט געוויסט אז די רוסישע ראודס זענען זייער מסוכן איז ער אריין געפארן אין א וואלד און ס'איז אראפגעפאלן די אויטא, ער האט דארט געווען צוויי דריי טעג ביז ער איז אויסגעגאנגען פאר קעלט און פאר הונגער, און מ'האט אים געטראפן אפאר וואכן שפעטער טויט, ער איז געלעגן נעבעך אין די קאר די גאנצע צייט, זייטס נישט קיין ווייס גייז פארטס נישט, און בכלל זאלט איר וויסן. בעיסיקלי ווען עטס פארטס געבן חיזוק פאר לעזער ברלנד וואס עטס טוט צו איז ער זאגט אזוי רבונו של עולם דו האסט געשריבן דיין תורה לא תנאף אונז פייף מיר זיך אויס אונז גיי מיר יא טון זנות און די וואס ס'וועלן עס טון וועלן מיר אונז נאך בעקען אויכעט און יענער לעזער ברלנד קומט נאך פארקויפן אז סאיז דא א באשעפער אויף די וועלט קען יו אימעדזשין וואטס גאוינג אן היער און וויאזוי קלערט עטס קוקן עס אן די גוים דאס איז דער איד ס'איז א חילול השם מיר האט יעדער געזאגט דעמאלטס דו טארסט נישט גיין צו די גוישע צייטונגען ווייל חילול השם וויי וויי וויי וויי וואו איז דא נאך א גרעסער חילול השם ווי א מענטש איז א פיודזשיטיוו ווייל ער האט געטוהן זנות און יעדער לויפט אים נאך נאך און מען צאלט גרויס געלט אז מען זאל זעהן מען זאל אים נישט צוריק שיקן אויף ארץ ישראל מען ברענגט לויערס דאס איז נישט קיין חילול השם פארוואס ווייל ער הייסט לעזער בערלאנד און דא איז געווען טויזענטער קינדער וואס מען האט געטאטשט און געפאטשקעט

מאכט ווייטער הפגנות, ס'וועט ענק אסאך העלפן. יעצט איז דא נאך א זאך, א גרויסע סכנה וואס עס שוועבט אויף ווילימסבורג, און כ'וויל רעדן דערפון. ס'איז דא א קאמפעני ס'הייסט דאנקין דאונאטס, דאנקין דאונאטס איז געאונט ביי אידן שומרי שבת, מסתם דארט וואו זיי זענען אפן שבת האבן זיי א היתר, כ'ווייס אין די פייוו טאונס האב איך געזען א סטאר ס'האט א א הכשר פון די רבנים, און ס'איז אפן שבת. ניין ס'איז אפן שבת האב איך נישט געזען, מ'האט מיר געזאגט. שטייט אויף די טירס אפן שבת. עניוועי איז דא יעצט ערנסטע שמועסן אז זיי זאלן אריינברענגען א דאנקען דאנעט אין ווילימסבורג. האט איינער געפרעגט מיך וויאזוי וועט מען קענען קויפן שבת מען דארף דאך האבן געלט, מוקצה דאך מוקצה, האבן זיי געמאכט אזא זאך זיי זאגן זיי האבן קיופאנס, קיופאנס מיינט אין די צייטונג איז אלץ דא דאנקען דאנעטס קענסט באקומען פרי א דאנעט, קיצור מ'עט נעמען מענטשן מ'עט ארויסשניידן די אלע עדווערטייזמענטס און נאכדעם. וועט מען גייען אום שבת אן עירוב איז דאך דא מעג מען דאך טראגן דעם עדווערטייזמענט און מען מעג אויכעט נעמען דעם דאנקען דאנעט און מען קען גיין עסן און עס וועט זיין א מחיה. איך וויל זאגן פארן עולם, ווילימסבורג, אפילו ווילימסבורג, איך מיין אנדערע פלעצער אויך, ווילימסבורג פאלט יעדעס יאר בערך פופצן יאר, מיט אנדערע ווערטער, למשל איך מיט מיין טאטענס דזשענערעישאן זעמער אביסל ווייט ווייל דאס איז א נעקסטע דזשענערעישאן אבער אונז זעמער א דזשענערעישאן אפארט צוויי דזשענערעישאנס אפארט דריי דזשענערעישאנס אפארט אונז מיט אונזערע קינדער זעמער פֿופֿציק דזשענערעישאנס אפארט ס'זעהט שוין אויס דאס אידישקייט היינט אזוי מין שוואך אז ס'איז ממש א שרעק יעצט טאמער מ'וועט מצליח זיין צו מאכן אזא דאנקין דאונאט אין ווילימסבורג האסטו אומגעברענגט די גאנצע שטאט, און ס'רעדט זיך גאר ערנסט, די בעלי בתים פון דאנקין דאונאטס ווילן דאס מאכן דא, זיי האבן שוין געזוכט א פלאץ וואו עס צו עפענען, ס'הייסט ס'איז נאר פאר די גוים אבער די אידן וועלן אויך אריינגיין, איך ווייס מ'וועט שוין קענען די שיקסע וואס סערווט מ'עט איר זאגן כ'ברענג איר מוצאי שבת די מאני, און אונז האבן איין פראבלעם אז מ'גראבט אויף אין ארץ ישראל, מ'גראבט אידישע קינדער דא, מ'האט געטאטשט יעדעס קינד און קיינער האט נישט געזאגט גארנישט. עניוועי, ס'געווען מענטשן וואס האבן פרובירט מסביר צו זיין פאר די בעלי בתים זאלן עס נישט טוהן, האבן זיי געהאט א קשיא, אויף די קשיא איז נישטא קיין תירוץ, פארוואס מעגן אלע האלס זיין אפן? דער אמת איז, כ'האב אמאל געלערנט מיט איינעם אין חדר ער הייסט שלום לאנדא, זיין טאטע האט געהאט די לאנדא'ס דעם רעסטעראנט, ער האט עס אויך געהאט אסאך יארן, יעצט איז דא, ס'איז צוגעשפארט מען פארקויפט דארט קליידער. ס'האט עס געעפענט איינער, קודם האט ער געהאט משביע, די משביע דאס איז ראפאפאפאפאפארט, יאסי ראפאפאפאפארט האט א זון ער הייסט סענדער ראפאפאפאפארט, און זיי האבן דעם משביע אין בארא פארק, ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז געווען יעצט די פייער דעפארטמענט אוו ניו יארק האט ארויסגעגעבן אז אזוי ווי מענער פלעגן אויכעט נוצן די טוילעט פון די פרויען, למשל די פייער דעפארטמענט זענען צוריקגעקומען פון א פייער, ער האט געדארפט מאכן, אלעס זענען צוגעקומען מיט איינמאל, האט מען גענוצט די טוילעט פון די פרויען. קיצור די פרויען האבן אנגעהויבן צו פארפירן, איז געבליבן אז מען לייגט ארויף שלעסער אויף זייערע טירן און נאר א פרוי מעג דארט אריינגיין, אז סגייט אריין א מעיל גייט מען אים איינזעצן. יעצט דער סנדר ראפאפאפ איז דאס דאך יחיאל'ס א נעפיו, איז ער האט אים אז ביי אים אין בארא פארק האט ער צוויי טוילעטס, ס'שטייט אויפגעשריבן ס'איז ביילינגועל, ס'איז בייסעקשועל, קען גיין דארט מענער און פרויען. פארוואס זאל זיך דארפן א פרוי אריינזעצן אין די קטנים וואס א מאן מאכט זיך אזוי גרויליג, און חוץ פון דעם זענען דאך דא חזירים וואס דארט קומען ארץ ישראל'דיגע אידן וואס זיי דרייען זיך דא חדשים נאך געלט, און ווער ווייסט וויפיל שיקוצים מיט זרע לבטלות ליגט אויף דעם ברעטל. פוי. באט עניוועי, דאס איז משפחת חזירים, סענדער ראפאפאפאפארט. סאו ער האט נאר איין בית הכסא. דאס איז משביע. סאו לאמיר יעצט צוריק קומען צו שלום לאנדאן. שלום לאנדאן האט חתונה געהאט. זיין שווער, אים פלעגט מען רופן דער צדיק'ל, ער איז געווען א אינגווארער, אן עלטערן קענען אים פונדערהיים, ער איז געווען א שוחט, ער האט געלערנט שחיטה ביי מיין זיידן ר' אנטשל גרינוואלד אין מאט אשר, אים גערופן א צדיק'ל נאך אינדערהיים. בקיצור, דער איד האט געגעסן ביי שלום לאנדאן שבת, האט ער געזען פרייטאג, צונאכטס ווי ער גייט שוין אוועק אינמיטן עסן, אזוי שבת בייטאג, שלום ווי גייסטו, צו וועלכן רעבן ווייקסטו, ווי גייסטו דיך ווייקן ביי די טישן, זאגט ער ניין איך האב אפן מיין האל שבת, און ממילא מוז איך גיין זעהן ס'זאל אלעס קלאפן אין קאנטינענטל, האט ער אים געזאגט איך וויל דיר עפעס זאגן שלום, שבת האט דער אייבערשטער געגעבן אויף מנוחה, ער האט געגעבן זעקס טאג מ'זאל ארבעטן, אויב דו דארפסט אנקומען צום שבת איז דאס נישט קיין ביזנעס, לאז דיך אפ פון דעם. און בכלל ווען ביסטו א שומר שבת? ס'איז אים אריינגעשוואומען אין הארץ אריין, ער האט געזאגט איך גיי עס מער נישט טוהן, ער האט אויפגעגעבן די שבת ביזנעס. איז באמת די גאנצע מאכן שמחות שבת דאס איז קודם כל שטעקט עס אן מיט אסאך פראבלעמען הלכות שבת, הלכות יחוד, הלכות בישול עכו"ם נאר ס'שטעקט אויכעט אן מיט מען מאכט געהעריג ביזנעס שבת, און וועגן דעם אלע האלס אונער נאר די רבנים ווייל זיי מעגן דאך טרעטן אויף די תורה, פונקט ווי זיי טרעטן אויף זנות. און אויף די גאנצע תורה וועגן זנות טרעטן זיי אויף שבת אויך. שרייט יעצט דאנקען דאונאט, פארוואס מעג מען האלטן די אלע זאכן אויפן שבת? נאכדעם שרייט ער פארוואס מעג חזקאל רוט'ס ברודער האבן זיין האל אויפן שבת פאר גוים? פארוואס זאל איך נישט נעמען די אלע אפריקען אמעריקענס די שווארצע וואס זיי מאכן חתונה און אינדרויסן זיי צושטעלן א דאנקען דאונאט זאלן האבן צו עסן דאנקען דאונאטס און אביסל מילך און קאפי אויך? און די אלע קוועסטשענס וואס אונז האמער. דאס ברענגט אונז אראפ. אמאל איז געווען אזוי, מען האט געוואוסט, איך טענה נישט אן. ווילסט אנהייבן מיט די הלכה, הער אהין. ווייס האט מיר דערציילט אן ערנסטער רב איז אמאל געקומען דא אויף אמעריקע צום רעבן, געוואלט מסביר זיין אז דא אין אמעריקע איז נישט צוויי און זיבעציק מינוט שיטת רבינו תם, נאר אזוי ווי ר' משה פיינשטיין האלט ס'איז צוויי און פופציג צו פינף און פופציג צו אכט און פופציג, האט דער רבי געזאגט אזוי, איך בין נישט אינטערעסירט יעצט אריינצוגיין אין די זאכן, איך וויל דיר זאגן איין זאך, אזוי האב איך מקובל פון מיינע זיידעס און עלטער זיידעס עד סוף כל הדורות צוריק, און איך גיי עס נישט טשענדזשען ווייל דו האסט אן אנדערע מהלך. דעטס איט. און מ'געפינט מען יעקב אבינו איז געשטארבן. עשו זאגט, איך לאז נישט באגראבן. איך וויל זען א שטר מכירה. האט מען געכאפט נפתלין וואס האט געקענט לויפן אויף זאנגען. ס'זאל זיך נישט איינבייגן. און ער האט געקענט לויפן שנעל מיט אהער מיט אהין און ער טוט און ער מאכט. ס'איז געווען א שטום טויבער געהייסן חושים בן דן. ער האט געזען אז עשו לאזט נישט באגראבן. זיין זיידן האט ער גענומען א מעסער אפגעהאקט די קאפ, עשו'ס חברה, אפגעהאקט די קאפ, שטייט אין אלע ספרים, די מוסר ספרים, די מינוט די בני יעקב האבן זיך גענומען נעגאושיעטן מיט עשוו'ן, זענען זיי שוין געווען אין א טראבל, וואס טוט מען אויב נפתלי קומט נישט צוריק ער קומט נישט צוריק באצייטנס אדער מ'טרעפט נישט דעם שטר, מען טאר זיך נישט איינטענה'ן. און אזוי זינט האמער אנגעהויבן מיט זיי איינצו'טענה'ן אזוי, דער רב מעג, נחמן בראך, און דארטן די יאקאבאוויטשעס האבן געמעגט פארקויפן פאר ארטיסטן און פאר דינגען, ווייל זיי זענען ארויס פון די מעפ, און דער עולם האט אנגעהויבן צו זעהן די פאלשקייט פון יעדע זאך, איצעלע פימפ האט געפעלטשעוועט אלע דין תורה'ס, דער בלינדער דיין זילבער האט געגעבן אלע מיני שייגעצטיגע התירים, און מען האט דא געגעבן צו עסן נבילות וטריפות אלע יארן, האט דער עולם געזעהן, העי וועיט ע מינוט. דאס איז נישט קיין ערנסטקייט, ס'איז נישט דא קיין ערנסטע מענטשן אויף וועמען צו פארלאזן זיך, איז במילא הייבט מען שוין אן יעצט מיט דאנקען דאונאטס. און פארוואס זאל ווילמאט נישט זיין אפן יעדן שבת? ער'ט אריינלייגן טשאלנט אזוי ווי אין דער אלטער היים איז געווען מ'געגאנגען צום בעקער נאך טשאלנט, מ'האט באצאלט פון פאר שבת מיט אזא טיקעט, דאס האבן גורם געווען די רבנים וואס האבן זיך געפירט מיט א טו פעיס, און דאס זעלבע געשעהט יעצט אויכעט, דאס זעלבע געשעהט מיט די רבנים אין ארץ ישראל וואס די בחורים גייען אראפ פון וועג. אז ס'איז געקומען א ראש ישיבה פון דער ווייסט תפארת התורה אין ירושלים און ער האט געקענט זיצן אין שופניק שוויץ מיט א יונגל אין די שויס נאקעטער הייט און אים מכשיל זיין מיט משכב זכור און אז איך בין אריינגעגאנגען כ'האב דערציילט ר' מאיר אבראמאוו, דעמאלט האט ער גערופן דעם עולם האבן זיי געזאגט מ'ווייסט פון אים ער איז א ראש ישיבה און ער האט צוויי הונדערט אייניקלעך און מ'וויל נישט אנהייבן מיט אים אז דער ראש ישיבה האט עס געמעגט טון וואס זאל א תלמיד שוין טראכטן. פארוואס זאל ער נישט טארן טון? און טאמער דא יעצט הערשעלע, ס'איז דא איינער מען גייט ארום געלט הערשעלע, די דזשאדזש האט געגעבן דאס קינד פאר די מאמען, ס'איז גרויסע צרות, עס עט זיך שמד'ן, איך וויל ענק עפעס זאגן, אזאלעכע הערשעלעך האמער אונז א דיים א דאזן, פארוואס עפעס פונקט הערשעלע, ווייל דא איז דא אפאר עסקנים וואס זיי מאכן אפאר טאלער, און טאמער הונדערטע, נישט הונדערטע נאר טויזענטער און צענדליגע טויזענטער קינדער און בחורים און יונגעלייט און מידל עידזש און עלטערע אידן וואס זיי דארפן, העלפ, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל זיי געבן, אמאל האב איך געוואלט מ'זאל ארויסקומען מיט אלע זאכן, היינט מ'איז ארויסגעקומען ס'איז דאך אזוי ביטער די מצב, מיך קאלט אפ א ווייבל, זי איז אין די מיטלערע יארן, זי האט קינדערלעך, זי קען זיי נישט געהעריג מחנך זיין, זי איז אויף אלע מינע נערוון פילס שוין, און וואס זאל איר מאן טון, ער מאכט דארט מיט זיינע טויזנט דאלער א וואך, פון וואו זאל ער אנצוגעבן פאר סייקייטריסט די גרויסע געלטער און פאר מעדיקעישאנס די גרויסע געלטער, איך זאג נאכאמאל מ'דארף עפענען אן אפיס וואו א מענטש קען אריינקומען, און מען דארף האבן העלפ פון די קאמיוניטי, מארעל העלפ מיט געלט, די געלטער וואס דוב הייקינד מיט די אלע פאליטישאנס גנב'נען אוועק דארף מען צאמשטעלן, און מען דארף געבן העלפ פאר די מענער מיט די פרויען, אונז ברענגט מען אונטער גאנצע אידישע שטובער, איך בין יעצט אינוואלווד מיט א שטוב פון אפאר קינדער וואס די גאנצע שטוב חלילה גייט אונטער, מען האט שוין געשנארט און מען שנארט אז מען זאל איר געבן העלפ און אביסל האט עס אנגעהויבן צו העלפן, און ס'איז נישט נאר איינע, און ס'איז דא הונדערטער. און זי איז אן אינסעסט וויקטעם, א פעטער האט מיט איר געטוהן אלס מיידל כל דבר אסור, ס'איז אנבעליוועבל, איך האב נישט ליב אויסצוטוהן, איך וויל נישט איבערזאגן וואס זי זאגט, אבער ס'איז אזוי עקלדיג וואס ער האט געטוהן מיט איר, אז ס'איז ממש א שאנד, און דאס איז אין איין בית אן שרייען שם מת, און אונז האט מען עס נאך געוואלט באהאלטן, פארגעס שוין פון באהאלטן, ס'איז שוין דא אין די גאס, אבער וויאזוי העלפט מען יעצט די אלע וויקטעמס, געלט איז דא, די גאווערמענט געבט געלט, ס'איז דא גבירים וואס האבן געלט. מען דארף עס ארגענעזירן, אונז דארף מיר עפענען אזא מוסד און איך האלט עס ביים עפענען און איך האף אז דער עולם וועט זיך צושטעלן. און מען מיינט נישט נאר ראטעווען איין יונגל וואס גייט א גאנצע צייט הערשעלע וואס ער איז אין אן דע העדליינס, אונז קען מען אזאלעכע הערשעלעך ראטעווען אין די הונדערטע און איך דארף נישט זיין אינוואלווד, איך האב ענק שוין געזאגט איך בין בעסיקלי ריטייערט, מיך אינטערעסירט נישט צו זיין א פראנט ראנער פאר די ארגענעזעישאן און איך זוך נישט צו גנב'נען געלט פון קיינעם. איך ברויך נישט אז מארגן זאל מען זאגן אז מיין ריעל עסטעיט די שטיקל געהערט, אז ס'איז יענעמס ווייל כ'האב עס גע'גנב'עט, נא נא נא נא נא, איים דזשאסט סעינג איט העז טו בי דאן, און די סונער יו ליסען די בעדער אףף יו וויל בי. וויקטעמס האלטן אין איין זאגן אז ווען מען זאל זעהן אז די גאס העלפט מיט און אז די גאס האלט אז די פעדעפיילס האבן זיי זייער שטארק בא'עוול'ט דאס איז זיבעציג פראצענט פון די רפואה און נישט נאר מען טוט דאס נישט נאר מען טוט נאך דיפעימען וויטנעסעס מיט וויקטעמס וואט א שעים.

געב ארויס יעצט אויף דיין ווייב א בריוו אז זי איז אין חרם. די דין איז אז אז א פרוי איז אין חרם טאר מען נישט מיט איר וואוינען. חמור דארפסט נאכטוהן וואס גרינפעלד טוט. ניין ניין ניין ניין, כ'מיין זאלסט נישט ארויסגעבן אויף איר א חרם. זע נאר מיטצושיקן א מענטש אז ווען זי גייט אין די אלע סייטסיאינגס זאל זי נישט ווערן סטאק מיט אן אינגלישמען. דאס רשעות איז אזוי גרויס אינטערעסאנט. ער ער גייט זיך רופן באבוב פֿאָרטי פֿײַוו. דו מעגסט זיך אזוי רופן באבוב ווי איך מעג מיך רופן באבוב. דו ביסט אזא שייגעץ, א לאו לייף. נעמסט א מענטש. דו ווייסט ווער רבי שלמה'לע באבאווער איז געווען? א איד וואס האט ליב געהאט יעדן איד. נעמסט א מענטש געסט אויף אים ארויס א בריוו איך זאל נישט האבן קיין שול זיבן יאר ווי צו דאווענען, זיי דערציילן א ווארט אז זענען געקומען צו די פרומע איז געקומען דער אייבערשטער געבן די תורה האט מען געפרעגט וואס שטייט דארט אין די תורה איז אין ווילימסבורג האט מען געזאגט שטייט ואהבת לרעך כמוך האבן זיי געזאגט ניין רבונו של עולם זוך דיר א צווייטן אונז האלט מען נאכנישט ביי דעם. דו ביסט דאך א בארא פארקער, ווי קומט צו דיר די אלע שייגעץ שטיק? כ'וויל סתם ענדיגן די מעשה? זיי דערציילן אז עס איז געקומען אויף לעיקוואד האט געוואלט געבן די תורה האט מען געפרעגט וואס שטייט דארט האט מען געזאגט שטייט ששת ימים תעבוד זאלסט ארבעטן זעקס טאג האבן זיי געזאגט פארן רבונו של עולם דער איז נאו דיעל אונז האלט מיר נישט ביים ארבעטן זעקס טאג אונז שיקט מיר די ווייבער ארבעטן ס'דא אפילו יעצט א שמועס אז אזוי ווי מלכיאל קאטלער די קי האט מבטל געווען חרם דרבינו גרשום ער האט צוויי ווייבער וויל גאנץ לעיקוואד האבן יעצט צוויי ווייבער ווייל זיי זאגן אז א וואן ווייף אינקאם איז נאט אינאף דארף האבן צוויי ווייבער שיקן ביידע ארבעט יעצט ס'איז דא אין ארץ ישראל האט מען יעצט געשאסן א מיניסטער פון די פאלעסטינער און די פאלעסטינער שווערן אז זיי גייען זיך נוקם זיין דא אין ליבאוויטש איז אויך דא גרויסע צרות ווייל א פאליס האט געשאסן אבער ס'האט נישט מיט דעם. דער איד איז דאך אייביג שולדיג. סאו מען דארף זייער אסאך מתפלל זיין יעצט צום אייבערשטן ס'קומט חנוכה דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון די אלע רשעים. יעצט, ס'האט זיך ארומגעדרייט יעצט אין צייטונג, ס'איז געווען א פרוי וואס איז אריינגעפארן אין אן אושען מיט אירע קינדער, זי האט דערטראנקען דריי קינדער, די גאנצע וועלט איז געווען אויף, ענדליך די דזשורי האט זי געטראפן אז זי איז נאט גילטי היינט, וועגן אינסענעטי, ווייל זי איז משוגע נעבעך. כ'וויל ענק זאגן א זאך, ס'האט יעדן געבאדערט, די גאנצע וועלט האט ארויסגעקוקט וואס דא וועט ארויסקומען, מ'האט זיכער געוואוסט מ'וועט איר געבן די ארגסטע שטראף, אבער מ'האט זי דעקלערט אינסעין. וויל איך ענק זאגן, רבותי, ווען א מאמע שיקט א קינד אין א מקווה, איז עס פונקט ווי זי טראגט אים אין אטלענטיק אושען מיט א קאר און זי דערטרענקט אים, זי איז אנטלאפן און די קינדער האט זי געלאזט דערטרענקען. און עטס ווייסט וואס, מ'קען ענק נישט איינזעצן אויך נישט, ווייל עטס זענטס אלע אינסעין, נישט מיט אלעמען. איך זאג נאכאמאל, ס'קומט יעצט חנוכה, ס'קומען טעג וואס מ'וועט נישט האבן געהעריג חדר, די קינדער גייען שפעטער אין חדר, דעמאלטס ווארטן די חזירים אפ די קינדער, אין די מקווה און אין די טוילעטס און אין די שילן און מיט די קארס. בפרט נאך אז ס'שנייט און ס'רעגנט פיקט מען אויף היטשעס. בי ווערי קערפול וואט יו אר דואינג. ס'דא נאך א זאך, א הלכה'דיגע פראבלעם וועגן מקווה, ס'דא א מורא'דיגע הלכה'דיגע פראבלעם, ס'דא ליבאוויטשער, כ'האב ענק שוין געזאגט, די נוצן א פילטער. איך האב זיי אייביג געזאגט מען טאר נישט זאגן זיי אז רבי זלמן שמעון האט געזאגט מען מעג, איך האב ארויס גענומען חידושי רבי זלמן שמעון כ'האב נאכגעקוקט האט ער געזאגט בדיעבד מעג מען עפעס א פרוי האט נישט געוואלט גיין אין מקווה ווייל ס'איז נישט געווען זויבער אין יענע שטאט איז נישט אזוי זויבער די סיטי וואטער האט ער מתיר געווען נאר אויב ס'דא א בור זריעה אויך נו אויב ס'דא א בור זריעה פארשטייט זיך אז ס'איז מותר ווייל ס'גייט דורכן בור זריעה. זייער פיין, איז למעשה זיי האבן אויפגעהערט מיט דעם בור זריעה און זיי האבן געהעריג א פילטער וואס עס דרייט א גאנצן טאג די וואסער און עס איז מסתמא שוין כולו שאוב. איך האב געהאט א גרויסע מלחמה מיט זיי, איך האב מיך ארומגעריסן מיט זיי, ס'איז דא אפאר פלעצער וואס מען האט מיך וועגן דעם נישט גענומען, ס'איז דא פלעצער ווי איך האב נישט געוואלט גיין נאר זיי שרייבן אונטער זיי וועלן נישט נוצן קיין פילטער, ס'איז דא וואס מען האט אונטערגעשריבן מען נוצט עניוועי א פילטער, ס'איז נישט וויכטיג. יעצט איז געקומען א סטעפ פארווארד, מען האט געמאכט אז די בורות די בור זריעה מיט די אנדערע בורות האבן שוין היינט פילטערס אויך. דאס איז עס, יעצט האמער שוין נישט קיין כשר'ע מקווה, ווייל א פילטער איז א שאלה צו ס'איז כולו שאוב צו נישט, ווייל אז ס'דארף דאך דורך צו קלינען אפאר שעה די מקווה, ס'קען זיין מ'האט נאר געקלינט ווייניגער און נאכדעם איז די השקה נאכנישט געווארן אויסגעטוישט, ממילא איז עס מכשיר, האסט א פראבלעם פון נתן סאה ונטל סאה, טאמער אבער. דרייט זיך דורך אפאר שעה און די טוסט פילטערן די מי גשמים וואס איז כולו שאוב דאס איז פסול מן התורה איך האב איבערגעקערט שטילערהייט די וועלט ס'איז געווען עפעס עטליכע רבנים שוין ארויסגעגעבן בריוון חבד רבנים אז מען טאר דאס נישט צולאזן רבותי אונז האמיר נישט קיין שטיקל פלייש כשר'ס אונז האמיר נישט קיין כשר'ע מילכיגס אונז האמיר שוין היינט נישט קיין כשר'ע מקווה'ס אויך נישט ווי העמיר אונז אנקומען אויף וואס וועט אונז דער אייבישטער האלטן דא מיינט עטס דער אייבישטער האט א סיבה פארוואס ער האלט אונז דא. און אז אונז עמיר גארנישט איינהאלטן העמיר אויסזעהן אזוי ווי ביי די צווייטע וועלט מלחמה חלילה. שוין, דאס איז געווען דער שיעור קעגן פעדאפיילס פון ערב שבת פרשת וישב און ערב חנוכה. אויסער דעם איז דא נאך א שיעור וועגן חנוכה, די הייליגקייט פון חנוכה און וואס מען דארף קונה זיין אין אזא חנוכה, דאס איז אויף קעסטל נומבער איינס. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און כל טוב.